א גוטן ערב תשעה באב, איך האב א גוטע חבר מיינע וואס האט א קינד נעבעך וואס איז לא עלינו איז נישט געזונט, ער האט מיר געבעטן איך זאל פארשפרייטן אז ס'זאל זיין די רפואה פון זיין קינד, ער האט מיר געבעטן איך זאל פארשפרייטן די מעסעדזש, בעטן דעם עולם מען זאל נישט אריינקומען אין בעסמעדרעש תשעה באב און זיצן דארט מיט די בלעקבעריס און די און די און די סמארטפאונס, ס'איז א געפערליכע חילול השם. און ענדערשער זאל מען ארויסגיין פון בית מדרש ווי זיצן ביי די קינות און אזוי אונזער קינדער וואקסן אויף און זיי זעען ווי צוואנציג דרייסיג טאטעס אין יעדע בית מדרש זיצן און רעדן אויפן פאון אדער אדער מען טעקסט זיך איינס צום צווייטן ס'איז א געפערליך חילול השם וואס וועט זיין מיט די נעקסטע דור אונז פלעגן מיר נאך זען אלטע אידן וויינען אונז האבן נאך געזען מלחמה אידן אונז האבן נאך געזען ערליכע אידן וואס האבן געוויינט האט מיר געבעטן אז דער אייבערשטער העלפן איך זאל עס פארשפרייטן שיק ווייטער דעם מעסעדזש פאר נאך איינעם און נאך איינעם, ס'וועט אויך זיין א זכות פאר די אידן אין ארץ ישראל אז משיח זאל שוין קומען, אפילו אונז זעמיר שוין טאקע צוויי טויזנט יאר אין גלות, ס'איז שוין ליידער אזוי אזוי לאנג און מ'פארגעסט שוין וואס וואס אמת'דיג וויינט מען אויף די חרבן, אבער אזויפיל פארשטייען מיר אונז אלע, אז מען קומט אריין אין בית מדרש און די בעל תפילה און די אלע אידן וואס זאגן יא מיט די קינות, זיי רעדן צום אייבערשטן, זיצט דארט אין בית מדרש און מען טעקסט זיך איין דעם צווייטן, לאמיר זיך אלע מחזק זיין און זיך איינהאלטן און לאזן די פאונס אינדערויסן פון בית מדרש אדער זאל מען ארויסגיין אויב מען דארף ענדערשער, א דיין האט געפסקנט אז ענדערשער מען זאל זיין אינדערויסן פון בית מדרש ווי מען זאל זיין און נישט זאגן קינות ווי אין בית מדרש און טעקסטן און זיצן אויפן סמארט פאונס, כ'בעט אייך שיק עס ווייטער, ס'זאל זיין א זכות פאר דעם פאר דעם פאר דעם חבר מיינע פאר זיין קינד זיין א זכות פאר אידן אין ארץ ישראל זיין א זכות פאר דיין אייגענע קינדער זאלן זען ווי דו רעספעקטסט ווי דו רעספעקטסט אידישקייט שכוח ביטע פארשפרייט עס.